יעצט האבן מיר נאך די פאר טעג ישיבה, מען פארט שוין צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, מיר זעהן וואס דארף מען טון ראש השנה, וואס וויל די רבי, קוקטס אריין די לשון פונעם הייליגן רבי'ן שיחות הר"ן סימן כא, איך וויל ענק מקדים זיין א אנדערע שיחה, די רבי האט געזאגט, מיט יעדע שמועס וואס איך שמועס מיט ענק, עס איז א שיחה, מיט יעדע שיחה וואס איך שמועס מיט ענק, קען מען זוכה זיין צו זיין אן ערליכע איד, נישט סתם אן ערליכע איד, אזוי ווי ביי די וועלט איז א ערליכע איד, א ערליכע איד אזוי ווי איך מיין אן ערליכע איד. שיחות, שיחות, צוזאמגענומען צוויי ספרים, קוק, ס'איז דא צוויי ספרים, ס'איז דא שבחי און שיחות, שיחות, שיחות, סימן כא אין שיחות. צוזאמגעבינדן דא צוויי ספרים, שבחי און שיחות, נישט סוף שיחות. ווער ס'האט די דריק קומט עס אויס דף קד. האט דער רבי געזאגט בראש השנה צריכים להיות חכם, מ'דארף זיין זייער א קלוגער ראש השנה שיחשב רק מחשבות טובות, שייטב השם יתברך עמנו, ס'קומט ראש השנה דארף מען זיין קלוג זאגט דער רבי, טראכטן פאזיטיוו. געווענליך א מענטש, ס'הייבט זיך אים אלץ אן די מח טראכטן, אפשר גיי איך שטארבן, אפשר גיי איך זיין נישט געזונט, און אפשר גייט זיין א עקסידענט די יאר, ס'הייבט אן צו צו ציען אויף נעגעטיוו, איז סתם אזוי נישט גוט צו טראכטן נעגעטיוו, סתם אזוי גלייך ווען ס'הייבט אן צו קומען די באמבעס, ווען די יצר הרע קומט און ברענגט שלעכטע מחשבות, אפשר גיי איך שטארבן, און אפשר גיי איך נישט חתונה האבן, און אפשר גיי איך נישט האבן קיין קינדער, און אפשר און אפשר, אלע נעגעטיווע מחשבות דאס איז יצר הרע. יצר, יצר, מען משל'ט זיך אויס, יצר טייטש מען טראכט, רע, שלעכט, וואס איז יצר טוב? איך טראכט גוט, איך גיי לעבן, און איך גיי חתונה האבן, און איך גיי האבן קינדער, און איך גיי האבן פרנסה, און איך גיי האבן א הויז, און איך גיי זיין א ערליכע איד איין טאג, און איך גיי איין טאג תשובה טון. פאזיטיוו, טראכטן גוטס. א גאנץ יאר דארף מען זיך שלאגן, דאס איז די גאנצע עבודה פון א איד, זיך צו שלאגן מיטן יצר הרע, דער רבי רופט עס אן חיות טמאות חיות טהורות, אזוי ווי מען שטעלט אוועק אויף א סטעידזש צוויי חיות זאלן זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן, צוויי געטרעינטע, מען לערנט אויס צוויי אקסן זיך צו פייטן, און יעדער פאטשט. ס'איז דא א חלק עולם באלאנגט פאר די פארטיי, א חלק עולם באלאנגט פאר די אקס. היינט איז די וועלט שוין מער פארגעשריט, מאכט מען עס שוין היינט מיט מענטשן, מ'שטעלט אוועק צוויי פייטערס, צוויי מענטשן וואס האבן האבן געמאכט אסאך עקסערסייז און און זיך אויפגעבויעט זייער מאסלס און זייערע ביינער, און די די באלאנגען פאר די פארטיי, די באלאנגען פאר די פארטיי, ממש מ'פאטשט, ער האט אים געשלאגן, אים געשלאגן, זאגט דער רבי, אויבן אין הימל פאטשט די אייבערשטער מיט אלע מלאכים, ווען ס'טוט זיך אין א מענטש'ס מח איז דא דא א פייט פון צוויי צוויי אקסן, צוויי חיות, א טהור'ע חי' און א טמא'נע חי', די טהור'ע חי' זאגט עס גייט זיין גוט, ס'גייט זיין פיין, און די אייבערשטער גייט מיך העלפן, און די אייבערשטער האט מיך ליב, און איך קען נאך יא תשובה טון, און איך זאג דיך צו אז די אייבערשטער גייט מיך נאך העלפן, און איך גיי איך גיי א חתן ווערן, און איך גיי האבן קינדער, פאזיטיוו פאזיטיוו, און מיינע קינדער גייען אויך חתונה, די חי' טהור'ע קלאפט די חי' טמא'ע. פלוצלינג קומט צוריק די חי' טמאה געט נאכאמאל א זעץ פאר די חי' טהורה, אה, ווער זאגט, אפשר גייסטו אראפ, אפשר גייסטו אראפפאלן פון די עראפלעין גייט קראכן, און אפשר גייסטו פונקט איינפאלן, און אפשר גייט פונקט קומען א בליץ, בקיצור אלע מיני סארטן מחשבות, דער רבי זאגט, די אייבערשטער האט אזוי הנאה ווען א מענטש שלאגט זיך מיט די שלעכטע מחשבות, די אייבערשטער האט אזא שמחה, איך קען נישט אויסטיילן אלע ספרים פון רעבן, איך וויל לערנען די שיחה, אבער איך פאר אריין פון איין ענין צום צווייטן ענין. טאקע מאכן א שיעור פון דעם טאקע אויך די תורה לקוטי מוהרן ווי די רבי רעדט פון די א מענטש זאל פייטן מיט די מחשבות טהורות טראכטן פאזיטיוו פאזיטיוו עכ"פ א גאנץ יאר דארף מען אכטונג געבן אויף דעם יעצט זעט מען אין שיחות הרן סימן כ"א בראש השנה צריכים להיות חכם ראש השנה דארף מען זיין קלוג שיחשוב רק מחשבות טובות טראכט נאר גוטע מחשבות שייטיב השם יתברך עמנו וועגן דעם מאכט מען די אלע גוטע סימנים. פארוואס טינקט מען איין ראש השנה די מוציא אין האניג? און פארוואס טינקט מען איין א זיסע עפל אין האניג? ס'איז דא ס'דא א כמה עפלעך, ס'דא גרינע עפלעך, ס'איז מער זויער, געלע עפל איז געלע עפל איז זיס, רויטע עפל איז זיס, ס'דא מ'איז מקפיד ראש השנה נעמען אן עפל א זיסע עפל מ'שניידט עס אויף נאך קידוש און מ'טינקט עס איין אין האניג, פארוואס? פארוואס די אלע סימנים, מען עסט א קאפ פון א פיש, און מען עסט נישט די וויידל ראש השנה, און מען עסט אלע סארטן זאכן וואס די נעמען פון די עסן זענען זענען עס האבן אזא באדייט א נאמען פון גוט, פארוואס? טראכט גוט, לייג דיך אריין אין א מצב פון גוט, ווייל די מחשבה איז זייער א שטארקע זאך, זייער א שטארקע זאך. איך בעט די בחורים וואס מאכן מיר טיי און קאווע א גאנץ יאר, איך טרינק קאווע אן צוקער, אבער אלול אלול לייגט מען אריין אביסל צוקער, ווייל ווייל איך געדענק נאך די אלע דרשות אין ישיבה וואס מען זאגט עס קומט אלול לייגט מען נישט אריין קיין צוקער אין די קאווע, עס קומט אלול מען שמירט נישט אן די ברויט מיט פוטער, נישט זיך שפילן ביים שיעור, עס קומט אלול זאל מען זאל מען. אז ס'דא טאקע אין די וועלט? זיי האבן נישט דעם רבינ'ס וועג? וואס זאל מען טון פאר תשובה טון? שניידט שטיקער פון זיך, כ'ווייס נישט, טרינק נישט קיין צוקער, און טרינק נישט קיין, דער רבי זאגט פארקערט, פארקערט, ס'קומט אלול, דער אייבערשטער איז דא, מלך בשדה, זייט פון הייליגן בעל התניא, א גאנץ יאר, א מענטש וויל אריינגיין אין פאלאץ פון קעניג, קען נישט אנקומען צום קעניג. דארפסט האבן פראטעקציע שבפראטעקציע שבפראטעקציע, דארפסט קענען איינעם וואס קען איינעם און אולי ואולי עט מען דיר עפענען די ווייט האוז, אולי ואולי וועסטו קענען אריינגיין אין אין פאלאץ. ס'איז געווארן אמאל א צייט וואס דער קעניג גייט שפאצירן אין פעלד. קען יעדע דארפסמאן, יעדע פויער, יעדע כפרי, יעדע איכר, ווי זאגט מען עס? פארמער. איכרים נו? איכר? יעדע, יעדע, יעדע פארם, יעדע איש פשוט קען צואוואקן צום קעניג. דער הייליגער בעל התניא זאגט, אלול איז מלך בשדה. דער קעניג קומט אראפ, דער קעניג, דער אייבערשטער איז אויפן פעלד. מען קען צואוואקן צום אייבערשטן, צורעדן צום אייבערשטן. ס'איז פארקערט, יעצט דארף מען זיך נישט פייניגן, יעצט דארף מען זיין זיס. מאכן אלע גוטע זיסע זאכן, עסן טרינקען קאווע מיט צוקער, און וויסן די אייבערשטער האט מיך ליב, און איך בין נישט פארפאלן, און איך בין נישט דערנאך, און איך גיי תשובה טון, און איך האב אפילו איך האב שוין אזוי סאך מאל געזאגט אז איך גיי זיין וואויל, אבער די אייבערשטער'ס רחמנות איז אזוי שטארק, טייערע קינדער די אייבערשטער'ס רחמנות איז אזוי שטארק, אונז פארשטיי מיר עס נישט, אונז פארשטיי מיר עס נישט ווייל אונז קען מען נישט. אויב איינער וועט דיך נאכאמאל קומען טשעפען, וועט דיך נאכאמאל קומען טשעפען, זאגן איים סארי, איים סארי. ס'האט א שיעור וויפיל איים סארי מען קען זאגן. וויפיל מאל איים סארי וואלסטו געקענט נעמען? וויפיל מאל איים סארי קענסטו נעמען? איינער קומט ער טשעפעט דיך, איים סארי. אקעי, נאך איים סארי. א מענטש האט א גבול. ס'קענסט מיך מער נישט זאגן איים סארי, איים אנטשולדיגט. עקסקיוז מי, איים סארי, איך מיין סארי פאר דיך, איך בין קען דיך שוין נישט מוחל זיין, דו טשעפעסט מיך, דו טוסט מיך וויי, דו שלאגסט מיך, דו מאכסט פאן פון מיך, אבער ביים אייבערשטן איז דער אייבערשטער'ס הענט איז אויסגעשפרייט מתח ידו פרוסות מתחת כנפי הכבוד לקבל בעלי תשובה, דער אייבערשטער שטייט און ווארט, אפשר היינט האט א בחור, אפשר היינט העסטו צוריק קומען צו מיר, אפשר היינט העסטו קומען אנטון תפילין, אפשר היינט העסטו צוריק אנטון ציצית. דו ווילסט נישט גיין ציצית אינדרויסן? נישט נישט מקפיד אויף דעם, אבער טו דיך אן ציצית, ציצית מוז מען גיין, ס'איז דא עפעס עם הארצות וואס דרייט זיך ארום צווישן בחורים, צווישן היימישע בחורים, אז אז מען האט א קלייד פון פיר עקן, דעמאלטס דארף מען לייגן ציצית, אויב איך האב נישט קיין קלייד פון פיר, ווער, דו ביסט דאך אזא עם הארץ, ווען כאטשיג ביסטו א, דו ביסט א, דו ווייסט די הלכה, דו זאגסט איך בין א שייגעץ, איך האלט נישט ביי גארנישט, האסטו נאך א תיקון, האסט נאך א תקוה ווייל איין טאג גייסטו תשובה טון, אבער די עם הארצות, דו קענסט שוין לערנען אויכעט, דו ווייסט א א אפענע סעיף אין שלחן ערוך, מען טאר נישט גיין ד' אמות אן ציצית, אה יא איך האב נישט געוואוסט, ווייל איינער האט מיר געזאגט אז אויב מען האט ד' כנפות דעמאלס דארף מען לייגן ציצית און אויב נישט נישט, דו עם הארץ איך ווייס דו האסט נישט קיין תשובה ווייל דו ווייסט אפילו נישט אויף וואס תשובה צו טון. ווען דו זאגסט איך בין א שייגעץ, אייבערשטער לאו פיטי, איך גיי נישט קיין ציצית, לאז מיך אפ. איין טאג וועט דיין נשמה זיך דיר אויפוועקן און זאגן, הייליגער באשעפער איך וויל צו דיר תשובה טון. אבער ווילאנג דו ווייסט ביי דיר אין קאפ די אלע הלכות פון בחורים וואס דרייען זיך ארום אין ישיבה, די אלע סארטן הלכות, אז בעצם דארף מען נישט גיין קיין ציצית, נאר אהער נאר אהין, קוק אין שולחן ערוך, ואסור לילך ד' אמות בלי ציצית! וואס טוט מען אויף דעם? טאקע? נישט געוואוסט. דו וואקסט פון דיין בעט, דו ווייסט, שטייט אויף צו פרי, לאמיר זאגן ביי אונז פירט מען זיך אז מען שלאפט אויך ביינאכט מיט ציצית. דער ארי הקדוש שרייבט, שלאף מיט ציצית. סאו דו שטייסט אויף צופרי, איך קום אין דארמעטארי וועקן אין קעמפ, נו שטייסט אויף צופרי, סאו ס'שוין נישט ביינאכט יעצט, ס'שוין צופרי, סאו וויאזוי וואקסטו צו די טוילעט? דו וואקסט אן. ניין איך בין נאכנישט. סאו מען גייט ארויס אינדרויסן אויפן גאס טוט מען עס אן פאר אזא יוניפארם, דאס איז א יוניפארם אינדרויסן אז די ראש ישיבה זאל מיך נישט ארויסווארפן, אבער אין די אפארטמענט אין די הויז דרייט ער זיך אהער און אהין, מען טאר נישט וואקן אן ציצית! דו האסט געוואוסט פון דעם מען טאר נישט וואקן אן ציצית? סאו סאו אויך די קאפל, סאו די קאפל ווענדט עס אן די קאפל, סאו אינדרויסן טו איך אן די קאפל מיט די ציצית ווייל אזוי בין איך אין די אין די אין די אין די געגנט, איך וואוין יעצט אין וויליסבורג, איך בין אין די אין די געגנט, אויב גיי אויב פאר איך אוועק אויף א שבת, אין א צווייטע סארט געגנט, דארט דארף מען בכלל נישט האבן. זאלסט דו גיין מיט ציצית, דו ווייסט ווי חשוב ציצית איז ביים אייבערשטן אויב מען גייט מיט ציצית און מען גייט מיט תפילין. דו ווייסט ווי חשוב, דער אייבערשטער שטייט און ווארט, טו דיך צוריק אן ציצית, טו דיך צוריק אן תפילין. טשעפע נישט דיין פאות, לאז פאות וואקסן. שעמסט דיך מיט דעם? איך דריי עס ארויף, ביי מיר איז דאס דאס א גרעסערע בושה, איך ווייס נישט.

די כלה האט געזאגט פאר מוהראש, איך וויל נישט זאלסט גיין מיט קיין געקרייזלטע פאות, ס'איז צו כניאקיש, נעביש, רעביש, כניאקיש, חסידיש, טונא בייגל, איך ווייס נישט וואס. מוהראש האט געוואוסט מען מוז חתונה האבן, מען מוז חתונה, מען קען נישט קוקן, נאכאמאל, יראת שמים דארף מען קוקן, יראת שמים דארף מען קוקן.

דארף חתונה האבן, מ'דארף טון די רצון פונעם אייבערשטן, וואס האט מוהראש געטון? יעדן טאג האט ער געבעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך וויל גיין מיט קראסלטע פאות, דער רבי זאגט, ס'ליגט אין דעם סודות התורה, די שיינע פאות וואס מ'דרייט, מ'קראסלט עס, ס'ליגט אין דעם גרויסע סודות. נו, איין טאג נאך די חתונה האט זי געזאגט פאר מוהראש, קענסט אראפלייגן די בארד, קענסט אראפלייגן די פאות, פיין, געבעטן דעם אייבערשטן. דאס איז אלול, מלך בשדה, דער אייבערשטער איז דא, און מ'קען צואוואקן צום אייבערשטן, און מ'קען תשובה טון.

אינדערהיים קען מען ארומוואקן, אינדערהיים ווען, אינדערהיים, פון די בעט ביז די טוילעט, טוט זיך אן ציצית. אונז שלאפט מען אויך ביי נאכט מיט ציצית. און אויב דו האלטסט נאכנישט ביי דעם מוזטו בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט ווער די אונז פון די ראש ישיבה איז, ביז וואו גייט די אונז? די אונז מיינט די קארלסבורג? די אונז מיינט היכל הקודש? די אונז מיינט די ראש ישיבה מיט זיינע קינדער? וואס מיינט די אונז? די אונז מיינט איך.

מארגנס אינדרויסן, נאכאמאל, די עיקר איז גיי ציצית, גיי ציצית, הערסט ר' שמעון, ס'איז צו נעבעכדיג פאר דיר צו גיין אינעווענדיג, ס'איז צו נעבעכדיג פאר דיר, נו גיי אינדרויסן, זיי באם, זיי פעסט, זיי קאל, הערסט הערסט דא גייט פאראן יאסל, טוט זיך גרויסע זאכן, לאמיר לערנען די שיחה פון רבי'ן אינעווענדיג, בראש השנה צריכים להיות חכם. איך פארפאר, איך וויל, איך וויל ענדיגן די שיחה. בראש השנה צריכים להיות חכם. דאס לערנען נאכאמאל און נאכאמאל, דאס קענען אויסווענדיג דעם שיחה, הערסט? בעל פה, דאס וויסן וואס דו האסט צו ראש השנה און אומאן. דער רבי זאגט פיר זאכן דא. כ'מיין עטס קענטס געדענקען, פיר זאכן דארף זיין ראש השנה. מ'דארף טראכטן גוט, בראש השנה צריכים להיות חכם שיחשב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו. דאס איז די ערשטע זאך וואס דער רבי דארף טראכטן פאזיטיוו. די צווייטע זאך דערנאך זאגט דער רבי צריכים להיות שמח בראש השנה, מ'דארף זיין פרייליך ראש השנה, די דריטע זאך זאגט דער רבי גם צריכים לבכות בראש השנה, מ'דארף אויך וויינען ראש השנה, און די פערדע זאך זאגט דער רבי בראש השנה ביום הראשון דעם ערשטן טאג צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד, מ'רעדט נישט ראש השנה, ערשטע טאג דארף מען זייער אכטונג געבן וואס מ'רעדט, פיר זאכן זאגט דער רבי, טראכט גוט, זיי פרייליך, אויך וויין, און געב זייער אכטונג וואס דו רעדסט, און ואמר דער רבי האט געזאגט שאדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר, א גרעסערע מענטש דארף מער מקפיד זיין רעדן ווי ווייניגער ראש השנה, איז די פיר זאכן זענען אנשי שלומינו זיך זייער זייער, מען שטרענגט זיך זייער שטארק אן אויף דעם, ראש השנה טראכט מען פון די פיר זאכן, מען וויינט אביסל ראש השנה, ווען מען וויינט ראש השנה וויינט מען אויכעט פון שמחה. נישט פון פארלוירנקייט און נישט פון דערשראקנקייט, און איינער פון ענק האט שוין אמאל געקאסט טרערן, די טרערן מיט די צונג, ווען ס' ווען ס'רינט אראפ טרערן עטס האט שוין אמאל געלעקט די טרערן, וויאזוי טעיסט עס? זאלציג, ס'ווענדט זיך, ס'דא זאלציגע טרערן און ס'דא זיסע טרערן, ס'ווענדט זיך וויאזוי מ'וויינט, אויב מ'וויינט פון פארלוירנקייט, און מ'וויינט פון פון פון יאוש, דעמאלטס איז עס זאלציג, אויב א מענטש וויינט צום אייבערשטן, ער וויינט זיך אויס דאס הארץ, און ער ווייסט די אייבערשטער גייט מיר העלפן, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער האט רחמנות אויף מיר, איז עס נישט זאלציג, עטס קאסט אמאל. ווען מען דארף זוכה זיין צו קענען וויינען פון אהבה, פון ליבשאפט, פון פארלוירנקייט, יוי איך בין דערשראקן, אדער מען כאפט א קלאפ און מען וויינט, פע, עס איז נישט, ווען א מענטש וויינט צום אייבערשטן איז גאר אנדערע טרערן, גאר אנדערע טרערן, ראש השנה דארף מען זיין זיסע טרערן. וועגן דעם עסט מען האניג ראש השנה, און מען מאכט אלע גוטע זאכן פון פון פון סימנים פון פאזיטיווקייט, פון טראכטן נאר גוט, ס'קומט א גוטע יאר, ס'קומט א גוטע יאר, און מען ווינטש זיך איינער דעם צווייטן. סתם אזוי רעדט מען נישט ראש השנה. ראש השנה שמועסט מען נישט. פארוואס? דאס איז א הייליגע טאג, מען איז דן א מענטש, מען פארט אריין פון איין שמ. מען פארט אריין פון איין שמועס צום צווייטן שמועס, און א מענטש כאפט זיך נישט אז ער איז זיך דן יעצט. אבער בעל שם הקדוש האט געזאגט, דער רבי ברענגט עס אין ליקוטי מוהר"ן, פאר מען וויל געבן א שטראף פאר א מענטש, פרעגט מען די גאנצע וועלט, און מען פרעגט דעם מענטש אליינס אויך, וואס האלטסטו, וואס זאל מען דיך שטראפן? סאו למשל, דו ביסט אויפגעשטאנען היינט נאך זמן קרישמע, יא? אז דו ביסט אויפגעשטאנען למשל נאך סוף זמן קרישמע, האסט נישט געליינט קיין קרישמע בזמנה. אין זוהר הקדוש איז זייער שארף אויף דעם. און מ'וויל, מ'גייט, מ'פרעגט דיך דורכן טאג פרעגט מען דיך וואס האלטסטו, וואס זאל מען דיך טון? סאו אויב מ'פרעגט דעם מענטש מיט זיין נאמען, מיט זיין מעשה, וועט ער זיכער זיכער זאגן כ'האב נישט געמיינט, כ'האב נישט געוואלט, כ'בין נישט קיין מזיד, עכט וויל איך, עכט וויל איך זיין גוט, שלום עליה, איך. סאו מ'פארט אריין אין א שמועס, דער מענטש האט שוין נישט קיין השגה אז מ'רעדט פון אים.

און דו האסט דיך יעצט אליינס גע'משפט. דער רבי ברענגט א ראיה פון דוד המלך. דוד המלך, די גאנצע מעשה מיט בת שבע. יא, האט ער געשיקט א בריוו פאר יואב, פאר דער גענעראל, שטעל אוועק דעם, דעם, דעם אוריה החתי אויפן פראנט, און ער האט גענומען בת שבע, איז געקומען נתן הנביא קומט צו אים, און ער פרעגט דוד המלך, איך האב א שאלה. ס'איז געווען א גאסט, ער איז געקומען אין א שטעטל, ער האט אריינגעקלאפט צו א עושר, ער האט זיך געבעטן מען איז אזוי הונגעריג, ער האט נישט וואס צו עסן, שוין אפאר טעג וואס ער עסט נישט, און דער עושר געהאט א גאנצע סטאדע פון שעפעלעך דארט, האט אים דער עושר געזאגט, אקעי דו ביסט הונגעריג קום, לאמיר אריבער גיין צום ארעמאן קעגן איבער, ער האט נאר איין שעפעלע, מיט די שעפעלע שלאפט ער, און מיט פון די שעפעלע עסט ער די וואל, נעמט ער די וואל, און פון די שעפעלע נעמט ער מילך, און די שעפעלע די גאנצע זיין גאנצע לעבן איז די שעפעלע. זיך איינגעבראכן שטילערהייט ביינאכט און אריינגעקראכן אין יענעמס פארעם און ער האט גענומען די שעפעלע און עס געשחטן און ער האט געמאכט א גוטע סעודה פאר דעם גאסט. פרעגט ער דוד המלך, וואס האלט דער קעניג, וואס קומט זיך פאר דעם פאר דעם מענטש? ער האט געטון.

האסט דאך יעצט געפסקנט אז מ'דארף דיך הרג'נען. מ'כאפט נישט, מ'איז אריין אין אזא שמועס, מ'רעדט וועגן בחורים אין ישיבות, ראשי ישיבות, מיט פליס, מיט קארס, מיט ביזנעס, און מ'רעדט, און מ'רעדט, און אינמיטן רעדן קען מען זיך שוין נישט קאנטראלירן. ער? א חיה! איך וואלט אים באקלאפט! אוי וויי! אוי וויי! דו האסט דאך געטון די זעלבע זאך אינמיטן יאר און אויף די מין בחינה האסטו יעצט געזאגט מ'דארף דיך באקלאפן! אוי וויי! ער? ער קען נישט קיין חתן ווערן. אוי וויי. האסט רעכט געזאגט אויף דיך אז דו קענסט נישט קיין חתן ווערן. מען כאפט נישט. וועגן דעם דארף מען בכלל אכטונג געבן א גאנץ יאר. אין ברסלב ביי אונזערע לייט ווען מ'האט געשמועסט א שמועס וועגן א צווייטן, האט זיך איינער אויפגעשטעלט און געזאגט עטס מאכטס דא ראש השנה? מ'מאכט דא ראש השנה? מ'מאכט? מ'פסק'נט דא? מ'משפט דא? וואס מאכט עטס ראש השנה? דארף מען זייער אכטונג געבן בכלל ווען מ'שמועסט, די שמועסן זאלן גיין אויף גוטע זאכן. מען שמועסט פון הייליגן רבינ'ס שיחות, מען שמועסט פון התחזקות, מען שמועסט פון פון פון נקודות טובות, מען שמועסט פון אפילו פון ווערטלעך, אבער נישט אויף יענעמ'ס חשבון, נישט אריינגיין און שמועסן וועגן א צווייטן און וועגן א דריטן און וועגן א פערדן. ראש השנה נישט דא קיין שמועסן. איך ווייס נישט וואס ענקער פלאן איז, מיט וועם דו גייסט שלאפן ראש השנה, אבער איך בעט אייך טייערע בחורים, מען קומט צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, פאלגטס, פאלגטס מיך, אז אז דו וועסט מיך נישט פאלגן וועל איך נישט זיין ברוגז. ראש השנה קוק איך נישט נאך, איך איך זאג דיר נאר פאראויס וואס וויאזוי מיין סדר היום איז, מיין סדר היום איז אז איך גיי שלאפן ווי פריער אין אומאן, ווייל די נאכט גייט אזוי אריבער. איך ווייס נישט ווי דו ביסט געווען פאר יארס ר' שמעון, צו דו האסט זיך געטראפן אזוי זעקס אזייגער צופרי פון ביינאכט ביז צופרי, סתם. יא יואלי איז אזוי, וויפיל ראש השנות האסטו נישט געפאלגט? און וויפיל ראש השנות פאלגסטו? ס'איז אנדערע ראש השנות יואלי? אפשר ווילסטו רעדן צו די בחורים אפאר ווערטער? הא? זאג זיי, זאג זיי, זאג זיי די ווערטער, זאג, זאג זיי נו. זאג זיי, זאג זיי. זאג זיי דו האסט אויסגעטרייט, אויסגעטרייט ראש השנות אן פאלגן, דען, ווייל ס'איז זייער טריקי, מ'קומט אן מ'איז אויסגעמוטשעט, און מען האט נישט קיין געהעריגע סקעדזשול, און קיינער רופט דיך נישט, דארפסט נישט ערגעץ גיין, נישט קיין טאטע קיין מאמע קיין ווייב קיין קינדער, סאו דו רעדסט מיט איהם, און דו רייכערסט מיט איהם, און דו גייסט אהיים, און מען גייט באלד גיין אין מקווה, מען גייט באלד גיין צום ציון, און ס'פארט שעות אויף שעות אויף שעות אויף שעות, מען זעהט זיך פארטאגס נאכאמאל יא, ביז מען געט א פאל צאם פלוצלינג, מען זעהט שוין שטערנס, מען ווייסט נישט וויאזוי מען הייסט, און פלוצלינג איז שוין די זמן, ס'איז שוין ראש השנה. און מען פארט שוין אהיים. פאלגטס מיך, מען קומט אן אויף אומאן, ווייל די יאר ווייס איך נישט ווען מען קומט אן, כ'מיין מען קומט אן די יאר גראדע צופרי, אלע יארן קומט מען אן מער נאכמיטאג, זאג איך אלץ פאר די בחורים אינגעלייט, גיי שלאפן, גיי שלאפן, לייג דיך קודם אראפ פאר א שעה, פאר למשל ביסט נאך אונטערוועגנס, שלאפן אין א בעט אפאר שעה, נאכן זיך וואלגערן אויף א באס, מיט א פליגער, מיט א טרעין, כ'ווייס נישט וויאזוי מען גייט, ס'נעמט צייט ווילאנג דער מענטש קומט צו די, הייבט אן בכלל כאפן אז ער איז מיד, אז ער איז הונגעריג. יעדע יאר קומען צו מיר אינגעלייט, אייזיק, הערסט? זיי גייען צום ציון, זיי קענען, זיי קענען נישט וויינען. זאג איך, פארוואס דו קענסט נישט וויינען? דו דארפסט קודם שלאפן. דו ביסט, דו ביסט נישט דא. אינגעלייט קומען מיר יעדע יאר און זאגן די זעלבע זאך, בחורים, ווען איך בין אינדערהיים, איך טראכט נאר פון אומאן צעוויין איך מיך. פון בענקשאפט. איך צעוויין מיך אינדערהיים. איך קום צום ציון, איך ווייס, איך שטיי ווי א קלאץ. דו דארפסט קודם קער נעמען פון דיין, פון דיין, דארפסט קודם אביסעלע שלאפן, אביסל עסן, אביסל אפרוען, דו מוזט שלאפן, דו מוזט שלאפן, דו הערסט? חוץ אז דו קענסט באווייזן, די צדיקים זיי האבן נישט געדארפט, אונז זעמיר פלעינע מענטשן, לאמיר, לאמיר רעדן אפן, יא? די צדיקים, זיי האבן געלייגט עסן שלאפן אין זייט, איך ווייס נישט ווי זיי האבן עס געמאכט, אונז אז ס'גייט אריבער נאך אפאר שעה, מען קראכט, מען סנעפט, סאו לאמיך קודם גיין שלאפן ווען איך האב די ערשטע געלעגנהייט, לאמיך גיין עפעס עסן, און באלד וועל איך גיין צום ציון, און איך וועל זיך גוט אויסוויינען ביים ציון, און עס קומט אומאן און איך רעד נישט א ש. אלע שמועסעלעך ווי דו וועסט פארציילן פונקטליך ווי די מעשה מיטן טרעין, די מעשה מיט דיין פאספארט, מען האט דיך יא אדורכגעלאזט, מען האט דיך נישט דורכגעלאזט, האסט געמיינט געפער. אלץ אם ירצה השם סוכות וועסטו קומען. חול המועד סוכות קען מען קומען צו מיר אין די סוכה בחורים, אונז זיצט מען פון נאך שחרית ביז מנחה מעריב, שמחת בית השואבה פון מנחה מעריב ביז שחרית, אלע טעג. איז אמאל דא געווען? נעה, דעמאלס קומט קיינער נישט, מען זעט נישט קיינעם, דעמאלס איז מען ביזי צו, דעמאלס קען מען שמועסן, מען וועט שמועסן וועגן דיין רענצל, מיט דיין נסיעה, וועם האסט געטראפן אויפן פליגער, אנטיסעמיט, מיטן טאג געפערליך. אין אומאן זעמער נישט געקומען אויף אומאן רעדן, רעדן מעשה'לעך טשאדעלע באדעלע. איך ווארט נאך א גאנץ יאר צו קענען קומען שוין אויסגיסן מיין הארץ ביים ציון. איך אביסל אוי אוי. די פעקעלעך אראפלייגן אייזיק ביים ציון. די זעקעלעך אראפלייגן ביים ציון. יא אייזיק. ביסט מסכים? איז פיר זאכן בעט די רבי פון אונז. וואס זאל מען טון ראש השנה? האטס פארגעסן שוין וואס זאל מען טון ראש השנה צוערשט טראכטן גוט און און און זיין פרייליך ס'איז תלוי איינס אין צווייטן ווי אזוי קען מען מען טראכט גוט קען מען זיין פרייליך אז מען איז פרייליך טראכט מען גוט אז מען וויינט צום אייבערשטן אביסל קען מען זיין ווייטער פרייליך האב זיך אויסגעוויינט צום אייבערשטן אז איך רעד נישט צו סאך האב איך מיין מח אויפן פלאץ אז איך רעד צו סאך בין איך שוין ווייטער צו פארטומלט שוין שוין א האריקעין דער רבי זאגט ווען א מענטש

כ'הער נישט. האסט שוין גענומען דאס פון אשר בנחל? האסט געזען אשר בנחל? שוין, וועסטו בעטן דעם אייבערשטן צו קענען מקיים זיין די פאר זאכן. ס'גייט געקניפט און געבינדן חיים שיע. געקניפט און געבינדן אז מ'רעדט ווייניג און מ'איז פרייליך. מ'רעדט, איינער פרעגט דיך עפעס וועסט ענטפערן, שיין. די אייבערשטער העלף אונז זאל מען זוכה זיין צו קומען צום הייליגן רבי'ן, צום רבי'ן אויף ראש השנה.